יעצט לערנען אונז ווייטער די זעלבע זאך וואס האבן געלערנט נעכטן ביז דעמאלטס די תורת החטאת תורת האשם וואס די הלכה פון א אשם בעצם די זעלבע הלכה פון א חטאת וואס מ'האט שוין געלערנט מ'דארף פארשטיין בכלל פארוואס ס'דא א עקסטערע פרשה פון א חטאת און א אשם אויך מ'דארף עס שעכטן במקום שחיטת העולה און די חלב וואס מ'מקריב און די רעסט עסן די כהנים דא שטייט אויך אן אינטערעסאנטע זאך אפשר איז דאס טאקע א חילוק אז נישט שטייט נישט הכהן המחטא אותה יאכלנה נאר ס'שטייט כל זכר בכהנים יאכל אותו עני כהן קען עס עסן קען זיין דאס האט צו טון מיט דאס אז א אשם איז דא אזוי ווי א חלק תשלומין מען דארף צאלן פאר די כהנים פאר די מקדש ממילא דאס באלאנגט באופן כללי פאר די כהנים אבער עס שטייט נאכדעם נאכדעם די פסוק טוישט די פסוק און ער זאגט כחטאת כאשם תורה אחת הכהן אשר יכפר בו לו יהיה דארף מען פארשטיין א שטיקל סתירה מיניה וביה נאכדעם זאגט די פסוק אז א עולה וועלכע וועלכע כהן באקומט א עולה אויכעט דער וואס איז מקריב ווייל א עולה פארשטייט זיך איז כולל אבער די עור העולה בלייבט דאך יא איז די עור גייט פאר די כהן זעלבע זאך א מנחה וועלכע וועלכע כהן גייט עס צו דער וואס האט עס מקריב געווען מה שאין כן א מנחה בלולה בשמן גייט לכל בני אהרן דאס איז די הלכות מ'דארף פארשטיין וועלכע קרבנות אינטערעסאנט זעט אויס ס'דא קרבנות וואס גייען באופן כללי פאר אלע כהנים און ס'דא קרבנות וואס גייען צו די כהן וואס האט עס געמאכט ער האט געארבעט אויף דעם דעזערווט ער א חלק אין דעם. נאכדעם איז דא ביי שלמים, יעצט ביי שלמים לערנען אונז אויכעט נייע הלכות, אז ס'דא פארשידענע סארט שלמים, אונז האבן געלערנט ביז יעצט סתם ס'דא שלמים, אזוי ווי ס'איז דא שלמים, יעצט לערנען אונז אז ס'דא אסאך פארשידענע סארט שלמים, אזוי ווי מ'האט געלערנט שלמים בעצם איז א קרבן וואס מ'מאכט זבח שלמים, יא אזוי ווי ס'הייסט אלעמאל זבח שלמים, ס'איז א פארטי, ס'איז א מסיבה, איז דא א זבח תודה, מ'דארף עס ברענגען מיט מצות, ס'שטייט דריי מאל מצות און איינס לחם, חלות לחם חמץ, און די חכמים לערנען אפ אז ס'מיינט אז מ'דארף ברענגען פערציג פיר צען פיר אנדערע סארט חלות דארף מען מאכן ס'הייסט דאס פאר די פאר די סעודה ס'דאך געמאכט צו עסן א סעודה א סעודה קומט נישט נאר פלייש ס'קומט אויכעט ברויט און פון די ברויט איז אויכעט דא א חלק וואס מ'געבט תרומה לה' מ'געבט עס פאר די כהן און די רעסט גייט פאר די בעלים עסט ער פאר זיין סעודת הודאה פאר זיין תודה בעצם די סעודת הודאה מן התורה נאכדעם שטייט ווי אזוי מ'זאל עס עסן ס'הייסט מ'דארף עס עסן יענע טאג א תודה דארף מען עסן בו ביום. מה שאין כן אויב ס'איז סתם א נדר אדער א נדבה דעמאלטס קען מען עס עסן פאר צוויי טעג ביז ביום השלישי דעמאלטס ווערט עס שוין נותר ווען נישט ווען ביום השלישי איז דא איסור נותר ווען ס'איז שוין נותר דעמאלטס איז עס אסור דאס איז פיגול און מ'איז עובר אן עבירה אויב מ'עסט עס. נאכדעם איז דא די ענין אז מ'דארף עס עסן בטהרה דא איז שוין דא אזוי ווי מיר האבן געלערנט פריער אזוי ווי ס'איז דא ביי די כהנים הלכות פאר אכילת הקרבנות יא עס טאר נישט זיין חמץ דארף זיין בטהרה און אזוי ווייטער דא רעדט מען פון אכילת בעלים די איינציגסטע קרבן וואס נישט כהנים עסן איז די עיקר אכילה הגם ס'קומט א חלק אבער די עיקר אכילה איז די בעלים דארף מען עס אויכעט מזהיר זיין אז מ'זאל עס עסן בטהרה, און וואס די הלכות ווער ס'עסט בטומאה וועלכע איסור ער באקומט איסור כרת און אזוי ווייטער. יעצט אז מ'רעדט שוין פון וואס מ'עסט רעדט מען באופן כללי אזוי ווי אונז האבן געלערנט שוין לעצטע וואך אויכעט אז דאס איז א א יוצא פון דעם אז נישט נאר ביי אכילת קדשים שלמים און אזוי ווייטער איז דא הלכות וויאזוי מ'זאל עס עסן נאר פון דעם לערנען זיי ארויס אז אויכעט באופן כללי אזוי ווי די חלב פון יעדע בהמה וואס איז מקריב גייט צו די מזבח איז חלב פון אנדערע בהמות וואס זענען נישט מקריב יעדע חלב פון א שור וואס איז שייך צו מקריב זיין שור וכשב ועז טאר מען נישט עסן איי א טריפה און א נבילה וואס מען קען נישט מקריב זיין נאך אלץ לכל מלאכה קען מען עס טוהן עס איז נישט אסור בהנאה אבער עסן טאר מען עס נישט כי כל אוכל חלב איז ונכרתה פארוואס ווייל דאס ווארט וואס דו האסט אמאל געלערנט ס'איז דא אזויפיל אויך כל חלב לה' איז הגם דא רעדט מען פון זאכן וואס זענען נישט ממש מקריב, איז נאך אלץ האבן זיי א שייכות צו דעם, די זעלבע זאך דם וואס אויך א חלק פון די מזבח, עסט מען נישט, א דם באקומט מען אויך ונכרתה כרת, דא שטייט נישט פונקטליך די הסבר אבער אזוי זעט אויס אז דאס איז די צוויי איסורים זענען א תוצאה פון די זאך אז חלב ודם איז מקריב אויף די מזבח, נאכדעם איז דא נאך א פרשה וואס רעדט זיך בעצם וועגן וועלכע חלק באקומען די כהנים פון די שלמים, פריער האט מען געלערנט נאר וועלכע חלק באקומט די. די מזבח מ'האט געלערנט אז די כהן באקומט אויך איין תרומה איין צענטל פון די חלות התודה אבער וואס מיט די קרבן איז דא א הלכה וואס אונז רעדן יעדער איינער קענט די דין פון חזה ושוק חזה התנופה ושוק התרומה שטייט באריכות אביסל מ'דארף פארשטיין יעדע פסוק וואס מיינט ידיו תביאינה והקטיר הכהן על כל פנים די חזה און די שוק דאס באקומען די שוק הימין איין שוק באקומט די כהן וואס האט עס די כהנים באקומען עס פון די שלמים און דאס איז די דין פון ווער עסט ווער עסט די שלמים אין אנדערע ווערטער ווער עסט עס וויאזוי עסט מען עס וועלכע חלק באקומט די כהן וועלכע חלק באקומט די מזבח וועלכע חלק באקומט די בעלים און יעדער איינער וויאזוי ער דארף עס עסן און ווער באקומט דאס נו אז עד כאן און דא פירט אויס די פסוק זאת משחת אהרן משחת אהרן אליין לכאורה וואס איז וואס זיי באקומען די משחה לכאורה איז מיינט די משיחה בשמן כאילו ווען מען איז מושח בשמן וואס איז די זכי' עס איז כלול אין דעם אזוי ווי מען לערנט הכהונה נקנית ב אזויפיל און אזויפיל מעלות, דאס זענען די מעלות וואס מען באקומט בתור א כהן, האט א ליסט שפעטער איז דא נאך זאכן אבער דאס זענען די זאכן וואס מען באקומט בתור הקרבה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן און דער פסוק פירט אויס זאת התורה לעולה למנחה לחטאת לאשם למילואים לזבח השלמים, דאס האט דער אייבערשטער געהייסן משה בהר סיני. ס'איז א אינטערעסאנטע פסוק וואס מען דארף באמערקן, פריער האט מען עס געלערנט אנהייב ויקרא שטייט ויקרא אל משה וואו האט ער גערעדט אין אוהל מועד, ס'איז נישט געווען ביי הר סיני, הר סיני איז געווען פריער, דא שטייט מיטאמאל בהר סיני דארף מען טראכטן צו עס איז טאקע געווען פריער די פרשה אדער וויאזוי מ'קען עס פארשטיין על כל פנים די נעקסטע פרשה איז זיכער די פרשה פון די מילואים וואס דאס גייט בעצם צוריק זיכער צו פאר די גאנצע פרשת ויקרא ווייל דאס רעדט זיך פאר מ'האט געבויט די משכן און די סדר המילואים.